יעצט לאמיר גיין דא צו דף נ"ב, וזה פירוש, די דריטע זאך פון ר' יהודה האט מען נאך נישט מסביר געווען, ר' יהודה האט געהאט דריי זאכן, איין זאך האט ער געהאט אז מען זאל זיין געווארנט ביי א תלמיד חכם ששכח תלמודו, און נאכדעם האט מען געהאט די צווייטע זאך האט מען געהאט אז מיט די ורידין, יעצט די לעצטע זאך איז געווען מען זאל זיין געווארנט מיט די בני עם הארץ וואס זענען תלמידי חכמים.

די וואגשאל איז דאס האמער וואס זוהר האט אנגערופן אזוי ווי קליפת נוגה און קליפת נוגה. קליפת נוגה ווערט אנגערופן א וואגשאל ווייל קליפת נוגה מיינט אז מען קען די זאכן גוט, די זעלבע זאך קען מען נוצן צו גוט און מען קען עס נוצן צו שלעכטס. וקליפת נוגה און דער קליפת נוגה רוצה וויל שישתכח שם הנפש, די נשמה פון די קינד זאל ווערן, היות ס'איז א נשמה וואס קען שטייגן זייער שטארק וויל עס זאל ווערן נשכח, איז זי נותנת אותה בתוך טיפי זיווגו של עם הארץ, לייגט ער עס אריין אין א זיווג פון עם הארץ, כדי שתטנף הנפש, זאל פארשמוצט ווערן די נפש ההיא ביותר אסאך מער, ממילא ס'איז א בחינה פון מאכן מאכן די נשמה מער בהמות'דיג, און אזוי די אלע נשמות פאלן דארט אריין, נמצא קומט אויס שבני

מהתעלמותה די תורה ווערט מער און מער נתגלה פון באהאלטענישן דורך דעם וואס מען געבט עס כבוד, היינו הנפש, כי שורש הכל, דאס דארף מען געדענקען אזוי האט אנגעהויבן די תורה, הוא הכבוד, אלעס איז מכבד זיין, לכבוד, כמו שכתוב שטייט פסוק לכבודי בראתיו, אלעס האט מען באשאפן פאר כבוד השם, הנפש משתוקקת, איז די נפש גליסט, להכלל צו ווערן אריינגערעכנט בו, בשרשו אין דעם אייבערשטן אין שורש וזה הזהרו בבני עם הארץ צו זיין געווארנט די קינדער פון עם הארצים לכבדם זיי צו מכבד זיין כדי שישתוקק התורה די תורה זאל האבן א השתוקקות שהיא הנפש להכלל בשרשו צו ווערן נכלל אין שורש שהוא הכבוד דאס איז כבוד ועל ידי זה מהם תצא תורה פון דעם קומט ארויס די תורה אות ח' וזה פירש דאס מיינט דרשו השם וויאזוי.

כמו שכתוב תמיד השם אלקיך בה, דורך דעם וואס מגעט צדקה פאר ארץ ישראל, גייט דאך מקיים ווערן וואס מ'האט צוזאם געשמועסט אז ער וועט זוכה זיין די הבל פיהם שאין בהם חטא אזוי ווי די תינוקות אזוי ווי די קינדער, און דאס שטופט אוועק אלע דינים, זאל מען זוכה זיין אלע דינים זאל ווערן אוועק געשטופט, יעצט הייבט מען אן תורה ל"ח, לשון רבינו זכרונו לברכה. שטייט ביי די שירה, מרכבות פרעה וחילו ירה בים, די רייטוועגענער פון פרעה און זיין מיליטער האט אריין געווארפן אין די ים. יא הייבט מען אן אות א', כי צריך כל אדם לפשפש עצמו בכל עת, מען דארף זיך נאכזוכן א גאנצן צייט, איך זאל נישט מסיח זיין, אם הוא דבוק בהשם יתברך, בין איך טאקע קאנעקטעד צום אייבערשטן צו נישט, והסימן של דביקות די סימן צו א מענטש איז קאנעקטעד צום אייבערשטן, הוא תפילין דאס איז די תפילין. אויב א מענטש איז נישט מסיח דעת מיט די תפילין, דאס מיינט אז ער איז נישט מסיח דעת פון דביקות, כי תפילין הם סימן על דביקות, די תפילין איז א סימן אויף דביקות. יעצט גייט דער רבי אביסל מסביר זיין אות א'. ואי אפשר לבוא, מ'קען נישט קומען צו די דביקות, לבחינת תפילין לבחינת תפילין, אלא שיעלה את הדיבור ויתקנהו. יעצט מ'שמועסט א גאנצע צייט אלעס האט צו טון מיט דיבור, מען דארף פיקסן דעם דיבור. און די רבי גייט ארויס ברענגען אז די דיבור איז למעשה די שורש פון אלע זאכן, אלע פראבלעמען וואס א מענטש האט בגשמיות וברוחניות מיט א דיבור ביי התבודדות קען מען אלעס פיקסן. כי הדיבור, ווען א מענטש רעדט צום אייבערשטן שהוא רוח פיו של הקדוש ברוך הוא, דאס איז די רוח פיו פונעם אייבערשטן, א מענטש האט דאך לופט,

האט מען דאך געזען אז דא ביי שמונה עשרה גיי איך מיך אויסרעדן אלע מיינע פראבלעמעלעך וואס גייט ארום, אלעס גייט אריינגיין צום אייבערשטן, אבער כשפוגמים בדיבור, ווען מען איז פוגם דעם דיבור שהוא אדני, מען כאפט נישט אז מען דארף זיך אויסרעדן צום אייבערשטן א גאנצע צייט, אזי על ידי הפגם, דורך די פגם, נעשה מרוח פיו רוח סערה. שטאטס. צאמצונעמען צו די רוח הקודש וואס דאס ליגט אין די מויל, ווערט אין אים א שטורעם ווינט, בקיצור נארמאל די מענטש ווערט פארשטורעמט, א מענטש האט אזויפיל פראבלעמען, ער ווערט פארשטורעמט, און ער קען זיך נישט קיין עצה געבן, מה שאין כן ווען א מענטש כאפט אן אלע זיינע פראבלעמען, וואס ער שטורעמט נאר, געבט ער עס איבער פארן אייבערשטן און ווערט א רוח פיו נישט קיין רוח סערה, כי כ"ז אותיות, די כ"ז אותיות וואס איז דא,

יא? אקעי. יעצט סערה איז סמך הא. סמך הא הוא אדני. דאס איז אדני. דאס איז די שם אדני. און ס'בלייבט איבער חוץ די סמך הא איז דא ריש עין אינמיטן. יא? עין ריש, ריש עין, בקיצור ס'בלייבט רע. וזה בחינת רוח סערה עושה דברו. שעושים ומתקנים את הדיבור, ומעלים אותו מבחינת רוח סערה, איז וואס מ'דארף יעצט טון,

כשמוצא פתח לינק, די די איז יונק פון די דיבור, ווייל למעשה רעדט ער זיך נישט אויס צום אייבערשטן, סאו איז די קליפה יונק פון דיבור, און היינו לפתח חטאת ס'מיינט ביי די טיר, ביי די טיר, דארטן די טיר וואס האט געדארפט זיין דארטן א טיר וואס מ'רעדט זיך אויס אלעס צום אייבערשטן, אנשטאט דעם שטורמט מען ארום, וכתיב ס'שטייט שמור פתחי פיך, היט אן די פתחי פיך, זיי נישט קיין נאר, שיק עס צום אייבערשטן, וכמו שכתוב שטייט פסוק בזוהר, ויהי אחר הדברים והאלקים נסה את אברהם. יא, יעצט זאגט דער רבי אז עמוד הוא אחר הדברים, דאס מאכט נסיונות, און והוא מסער גופא דבר נש, דאס שטורעמט אויף די גאנצע גוף פון די מענטש, און דאס מאכט די מענטש זינדיגן, וכל המלשינות אלע מסירות וואס דא, והרעות און די שלעכטס שדוברים על אדם וואס מען רעדט אויף א מענטש, וואס איז די פראבלעם, די מלשין, די מוסר, איז די אלע, די מענטשן האבן פילינגס, און זיי האבן שלעכטע פילינגס, אנשטאט צו נעמען זייער פילינגס,

די רשעים זענען אזוי ווי די ים, אבער נגרש וואס איז אויפגעשטורעמט כי השקט לא יוכל קען נישט שווייגן, סאו שטאט אז דו קענסט נישט שווייגן שוין גיי צום אייבערשטן רעדן, נו וואס שטייסטו אין די וו וו יא, וצריך כל אדם לראות לע לאכפיא אט די די צו כח איינצובייגן צו מכניע זיין די סטרא דקץ כל בשר שטאטס אוועקצומאכן מענטשן. גיי, נוץ עס צום אייבערשטן, תחת הדיבור של קדושה, אונטער די דיבור פון קדושה, כמו שכתוב אזוי ווי עס שטייט אין זוהר הקדוש, אוסרי לגפן עירה, גפן דא כנסת ישראל, גפן ווייזט א וויינשטאק ווייזט אויף כנסת ישראל, כמו שכתוב ופקוד גפן זאת, זעט מען דארט רעדט מען פון כלל ישראל, כלל ישראל ווערט אנגערופן גפן, כמו שכתוב שטייט פסוק, וזאת אשר דיבר, ממילא. וכשהוא כופף את רוח הסערה, דער שטורעם ווינט, דהיינו שנוטל ממנו כל הדיבורים שנפלו בתוכו, ער נעמט אלע דיבורים וואס איז אריינגעפאלן דארטן, אויף די שלעכטע פלאץ, און ער טראגט עס צום אייבערשטן, אז דעמאלט ווערט מקוים דער פסוק, יקם סערה לדממה, ער שטעלט אוועק די שטורעם צו א שווייגעניש, פארוואס האט ער דאס אלעס געטראגן צום אייבערשטן? איטס אויס געמאלט, וצריך להעלות את הדיבור לשרשו, מען דארף עס ארויפטראגן און אריינברענגן צום שורש, וואס די שורש פון דיבור איז הארץ, ווייל אלעס ליגט אין די הארץ, ווייל דארטן דארטן הייבט אן זאכן באדערן, די הארץ, שהיא הזרוע, דאס ווייזט אויף די. ארעם, דארט מ'לייגט די תפילין, און ס'ווייזט אויך שהם חמש אצבעין שביד שמאל, דאס ווייזט אויף די פינף פינגערס וואס ליגט אויף די לינקע האנט, שהם חמשה גבורות איז גבורות, שהם חמש מוצאות הפה, די מויל האט אויך די פינף וועגן וויאזוי מ'קען רעדן, כי עיקר הדיבור, יא די עיקר דיבור דהיינו חמש מוצאות הפה, שהיא הגבורות, שהם גבורות, רעדן איז גבורות, פארוואס? ווייל וואזוי ווערט א ווארט?

יעצט דאס הייבט מען אן, דאס הייבט זיך אן ווייל די קען נישט אייערט והתחלת עליות של הדיבור, ווי הייבט זיך אן, ווי הייבט זיך אן די דיבור ארויף צו גיין, הוא מראשו, ס'הייסט, היינו, מהמובחר האמת שיש בהדיבור. ס'האט שוין אנדערע די א מענטש דארף זיין אמת'דיג די פראבלעם איז פארוואס א מענטש קען נישט רעדן און הייבט זיך אן ווייל ער קען נישט זיך פעיסן און ער קען נישט זאגן די אמת ווי א האלבע אמת שהוא נקרא ראש ס'איז נקרא ראש כי יש כמה אמת ס'דא אסאך אמת כמו שכתוב אמת נעשה עדרים עדרים נעשה עדרים עדרים ס'דא אסאך מיני אמת אבער ווי אזוי ווייס איך די עכטע אמת ווייל א מענטש גיסט זיך אויס די הארץ פארן אייבערשטן און ער האט נישט קיין מורא צו זאגן די אמת כמו שכתוב ס'שטייט פסוק ראש דברך די ערשטע זאך ווען דו ווילסט רעדן, אמת, הייב אן מיט אמת. כי קודם תיקונו, פארן מתקן זיין די דיבור, היה בבחינת ותשלך אמת ארצה, האסטו אוועקגעווארפן די אמת אויף די פלאר, אויף דער ערד. לא יכול לדבר שום דבר, ער קען נישט קען זאגן קיין שום אמת, מחמת שרוח סערה בלבל אותו, אז דער שטורעם ווינט האט אים אינגאנצן מבלבל געווען, כמו שכתוב שטייט אין פסוק יעלו שמים ירדו תהומות, ס'גייט ארויף און אראפ,

כי רמז, דאס איז א רמז, כשרוח סערה שולט ווען רוח סערה שולט, אז אין ביכולת לדבר, קען נישט רעדן בדרך יושר אויף אויף א גראדע וועג, כי רוח, ווייל די די דאס די רוח, דאס איז דאך א רוח, מבלבל, עס צומישט אים, וצריך לעקם את הדרך, אסאך מאל דארף מען פארקרומען די וועג כדי די סטרא אחרא זאל נישט פארשטיין, און נאר אזוי קען ער אנהייבן צו בעטן פונעם אייבערשטן צו דיבור אמת. יא יעצט אות ד'. ותיקון הדיבור וויאזוי פאקט פיקסט מען די דיבור? אקעי ס'קומט פון אמת וויאזוי פיקס אמת איז נישט דאס על ידי תורה שלומדים בצער ווען א מענטש לערנט תורה און ווען ער האט צער בצער לאדם וואס איז צער בעניות ובדחקות שהוא בחינת לילה ס'איז יעצט טונקל שאז שלטנותא דקץ כל בשר ביינאכט האט מען זייער ליב צו ס'ווייסע רוימעס אויף דעמאלטס איז א צייט יעדעם איינעם ארויס צו ברענגען כמו שכתוב קץ שם לחושך ווען עס איז חושך ווען עס איז פינסטער, ס'טייטש בגשמיות וברוחניות דעמאלטס איז די צייט וואס מען ברענגט אראפ מענטשן, וכתיב ולחושך קרא לילה, חושך הייסט זיך לילה. כמובא בפרי עץ חיים שער תפילין פרק ז', על פסוק וואס די פסוק שטייט אין שיר השירים, שימני כחותם על לבך. ער האט מיר געלייגט אזוי ווי א זיגל אויפן הארץ. דאס מיינט די תפילין של יד, איז ממילא איז דאס אקעגן די הארץ, שעל ידי לימוד התורה בלילה, דורך דעם וואס א מענטש לערנט תורה ביי נאכט, אזי כאור בוקר עולה ראש המלכות, ס'גייט ארויף די ראש פון די מלכות גייט ארויף אזוי ווי א אור בוקר שבחינת הדיבור כנ"ל, ויושב און ס'זעצט זיך אוועק בזרוע, אין די הענט דזעיר אנפין, פון די זעיר אנפין.

אינון מארי דדינים וואס אז מען דעמאלט שיקט מען אוועק די בעלי דינים צד די אלע דינים וואס איז שווערע ביינאכט המה, זיי, וחמוריהם, זייערע אייזלען, אינון, זיי, וכל סטרא וואס איז אלע יעדע צד פון טומאה כמו שכתוב שטייט ביי בועז שכבי עד הבוקר, בלייב ליגן ביז אינדערפרי אזי נופלים כל המקטריגים פאלן אוועק אלע מקטריגים. מקטריגים השולטים על הדיבור, וואס שולט אויפן דיבור און דעמאלטס אז הדיבור יוצא בשיר ושבח והלל להקדוש ברוך הוא מען לויבט לויבט דעם אייבערשטן כמו שכתוב אלקים אל דמי לך און כמו שכתוב למען יזמרך כבוד ולא ידום קען נישט שווייגן אין דעם שטייט ברן יחד כוכבי בוקר סאו בקיצור לאמיר דא געבן א סטאפ כדי אני נאך איין שטיקל וזה וזה עומדות היו רגלינו

מ'זאל רעדן דאס בשורש העליון אדער א תורה דורך די תורה קען מען שורש און מיט דברי רבינו ס'קען ווירקליך מאכן. סאו בקיצור לאמיר זעהן, די עצה איז דא אזוי, אויב א מענטש זיצט און לערנט תורה, תורה, וואס די תורה איז א בחינה פון צדיק דערביי ס'מאכט אז מ'קענען רעדן, מ'לערנט תורה ביינאכט, צופרי, וואס דעמאלטס איז מען ממשיך די חסד. פון אברהם איז מען ממשיך אז מען זאל קענען זינגען און לויבן און דורך דעם פאררעכט מען די דיבור. עס טייטשט אין אנדערע ווערטער לאמיר דאס אראפברענגען א גרינגע עצה וואס אונז האבן וואס אונז קענען מאכן קודם לערן תורה פארטאגס און האבן נאך א בחינה דורך דעם וואס איך לערן תורה פארטאגס ווערט נמשך א חוט של חסד קען איך זינגען סאו קומט אויס אז זינגען מאכט איך זאל קענען רעדן צום אייבערשטן צו געשמאק אמאל בין איך אן ערך שפתים. איך קען נישט יעצט רעדן, אבער אויב איך הייב עס אן צו רעדן צום אייבערשטן מיט א ניגון, קען איך עס ראטעווען.